בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף מ ג, מ'הייבן אן דף מ ג עמוד א', זעקס שורות פון אויבן, בעא מיניה רב אבינא מרב ששת, איז אזוי איידער מען הייבט אן דא די סוגיא, וועמיר אויסשמועסן אפאר כללים וואס איז נוגע דא פארן סוגיא, איז די ערשטע זאך ווערט גערופן מעשה ידיים, די מעשה ידיים פון א טאכטער, וואס די דין איז, אז די מעשה ידיים פונעם טאכטער באלאנגט פארן טאטן, פשט אז א טאכטער ארבעט און זי מאכט געלט, די גאנצע געלט באלאנגט פארן טאטן, און דאס איז א דאורייתא'דיגע דין, מ'עט זען בהמשך המסכתא, מ'עט זען די משניות און די גמרא פון וואו מ'לערנט עס ארויס, אבער ס'איז א דאורייתא'דיגע דין, ס'באלאנגט פארן טאטן. חוץ פון דעם איז דא נאך א זאך, ס'ווערט גערופן מזונות, א טאטע דארף אויסהאלטן א טאכטער, ער דארף איר געבן מזונות, יעצט דאס איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין, דאס איז נאר א דרבנן'דיגע דין, מ'עט זען א גאנצע סוגיא בהמשך המסכתא ווי ווייט גייט דער חיוב, צו די חיוב איז נאר ווען די טאטע לעבט, צו נאכדעם וואס ער שטארבט, אבער על כל פנים דאס איז א דרבנן'דיגע דין, וואס דאס שרייבט מען אריין די כתובה, אז די טאטע גייט אויסהאלטן די טאכטער, נאר וואס, ווען די טאטע לעבט, איז נישט דא אינגאנצן די חיוב, די טאטע קען זאגן פארן טאכטער, איך האלט דיך נישט ביים אויסהאלטן, איך וויל דיר נישט געבן קיין עסן, אבער וואס, דאס וועמיר יא זעהן, דאס לערנט מען ארויס אין א פסוק, אז די טאטע קען נישט זיין א חיה, ער קען נישט טאנצן אויף ביידע חתונות, ער קען נישט זאגן פאר זיין טאכטער, איך האלט דיך נישט אויס, און דיין מעשה ידיים איז מיינס, דאס קען ער נישט טון, פשט אז ער וויל קען ער נעמען די מעשה ידיים וואס קומט אים, און ער קען איר אויסהאלטן, אבער טאמער ער האלט איר נישט אויס, מוז ער איר לפחות לאזן האלטן די מעשה ידיים, זאל קענען גיין קויפן עסן ווייל ער האט נישט פון וואו צו עסן, דאס וועט מען זען בהמשך הסוגיא. יעצט, וואס געשענט נאכדעם וואס די טאטע שטארבט און די ברידערס ירש'ענען, איז די חיוב מזונות, די חיוב אויסצוהאלטן די טאכטער, גייט יעצט אריבער צו די ברידערס, פארוואס ווייל דאס איז געלעגן אין די כתובה, און ממילא אז ס'איז געלעגן אין די כתובה איז פשט די גאנצע נכסים פונעם טאטן וואס די ברידערס האבן דא געירשנט זענען משועבד פאר די מיידל, מען דארף איר אויסהאלטן פון די געלט פון די כתובה פון די געלט פון די ירושה. וואס טוט זיך יעצט מיט די מעשה ידיים פון די טאכטער, איז די מעשה ידיים דאס גייט אויך אריבער פאר די ברידערס צו נישט, דאס וועמער זען, דאס איז די סוגיא פון דא ביז די משנה. איז אזוי, זאגט די גמרא, בעא מיניה רב אבינא מרב ששת, האט רב אבינא א בעיא געפרעגט פון רב ששת, בת הניזונת מן האחין, א מיידל וואס די ברידערס האלטן איר אויס, פארוואס? ווייל אזוי שטייט אין די כתובה, און ממילא דארף מען איר אויסהאלטן פון די נכסים וואס מ'האט געירשנט פונעם טאטן, איז די שאלה איז מעשה ידיה למי, צו וועם גייט איר מעשה ידיים? פון איין זייט קען מען זאגן אז במקום אב קיימי מה התם מעשה ידיה לאב הכא נמי מעשה ידיה לאחין, מען קען זאגן אז די ברידערס כאילו האבן איבערגענומען די טאטע, און ממילא אוודאי די ברידערס מן התורה קומט באקומען נישט אירע מעשה ידיים, ווייל דער לימוד אז די טאטע באקומט מעשה ידיים דאס איז נאר פארן טאטן נישט פארן ברידערס, אבער אפשר מדרבנן, היות וואס די ברידערס האלטן איר יעצט אויס, קריגן זיי אויך די מעשה ידיים, או דילמא אדער אפשר ניין, לא דמי לאב, ס'נישט גלייך די ברידערס זענען נישט גלייך צום טאטן, ווייל התם מדידיה מיתזנא, ווען די טאטע האט געלעבט, האט די טאטע אליין איר אויסגעהאלטן, פאר דעם האט די טאטע געקריגן איר מעשה ידיים, אבער הכא דלאו מדידהו מיתזנא, די ברידערס האלטן איר נישט אויס, די ברידערס האלטן איר אויס אין די טאטע'ס געלט, אבער ס'איז נישט אין די ברידער'ס געלט, איז קען זיין די מעשה ידיים באלאנגט יעצט צו איר, זי קען אליין האלטן די מעשה ידיים. אזוי פרעגט ר' אבינא פון רב ששת אן איבעיא, אמר ליה, ענטפערט רב ששת תניתוה, מ'האט קלאר געלערנט די דין אין א משנה, די משנה זאגט דא ביי אונז אין כתובות צ"ה עמוד ב', אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם, די משנה דארט רעדט נישט פון א טאכטער, די משנה דארט רעדט פון א אלמנה, און די משנה דארט זאגט אז אן אלמנה דארפן די יתומים אויכעט אויסהאלטן, אבער די מעשי ידיים גייט פאר די יתומים, איז לכאורה די זעלבע זאך ביי א טאכטער, אז א טאכטער וואס די יתומים האלטן אויס, באקומען זיי אויכעט אירע מעשי ידיים, אזוי ענטפערט רב ששת, איי פרעגט די גמרא, וואס איז א פארגלייך צו א אלמנה, מי דמי? אלמנתו לא ניחא ליה בהרווחה, בתו ניחא ליה בהרווחה, פשט א אלמנה פון א מענטש א מענטש וואס שטארבט און לאזט איבער א אלמנה, ער וויל נישט זיין אלמנה זאל רייך ווערן, ס'גייט אים נישט אן צו זי רייך צו נישט, און ממילא פארדעם זאגט ער פאר די יתומים, און ער זאגט אין די כתובה כאילו אז איך גיי אויסהאלטן טאקע די אלמנה אפילו נאך איך שטארב קען מען ווייטער אויסהאלטן מיין אלמנה, אבער די מעשה ידיים אירע, זי מאכט געלט, נעמטס איר אוועק די געלט וואס דארף זי געלט, דאס איז ביי אלמנה, אבער א טאכטער, א טאכטער וויל א מענטש זאל רייך ווערן, ווייל א טאכטער וויל א מענטש זאל מאכן א גוטע שידוך, און אז זי וועט האבן געלט וועט זי האבן א גרויסע שיינע נדן, וועלן מענטשן וועלן חתונה האבן מיט איר, און ממילא קען זיין ווען ס'קומט צו א טאכטער, זאגט א מענטש פאר די יתומים פאר זיינע יורשים, האלטס איר אויס, געטס איר געלט, און לאטס איר אויך האלטן איר מעשי ידיים זאל קענען רייך ווערן. איי זאגט די גמרא ווי קען מען זאגן אזא זאך, אז א מענטש וויל ענדערש זיין טאכטער ווי איידער זיין אלמנה, זיין טאכטער זאל זיין רייך די אלמנה נישט, למימרא דבתו עדיפא ליה מאלמנתו, אז די טאכטער זיינע איז חשוב'ער פאר אים ווי די אלמנה, והאמר רבי אבא אמר רבי יוסי, עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל אחים בנכסים מועטין, אונז גייען מיר דא זעהן פארקערט אז א אלמנה איז וויכטיגער פאר א מענטש ווי זיין טאכטער אז וואס? אז מה הבת אצל אחים? הבת ניזונת והאחים ישאלו על הפתחים, וואס איז טאמער א מענטש שטארבט און לאזט איבער ווייניג געלט, ווער באקומט עס ערשט די זין אדער די טעכטער? איז אוודאי די דין אז די טעכטער ירש'ענען ערשט, פשט די מזונות פאר די טעכטער קומט ערשט, און ממילא די ברידער זאלן זיך גיין זוכן געלט ערגעץ אנדערש, זאלן גיין זוכן מזונות ערגעץ אפילו זאלן קלאפן אויף טירן, ווייל ענדערש אז יונגלעך זאלן קלאפן אויף טירן, ווי איידער מיידלעך זאלן קלאפן אויף טירן, דאס איז ווען ס'איז דא זין מיט טעכטער, אבער זאגט ר' אבא אמר ר' יוסי, אף אלמנה אצל הבת, אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים, וואס איז טאמער ס'איז נישט דא גענוג געלט אויסצוהאלטן סיי די אלמנה און סיי די טעכטער, איז אויך די דין אז ענדערש זאל מען אויסהאלטן די אלמנה, און די טעכטער זאלן גיין קלאפן אויף די טירן? זעהן מיר דא אז א אלמנה איז וויכטיגער ווי די טעכטער, און וואס האבן מיר געזעהן פארקערט אז א מענטש וויל ענדערש זיין טאכטער זאל רייך ווערן ווי איידער די אלמנה? זאגט די גמרא, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, לענין זילותא, אלמנתו עדיפא ליה, א מענטש וויל נישט זיין אלמנה זאל קלאפן ביי די טירן נאך געלט, ס'איז א גרויסע בזיון פאר אים, און ממילא אוודאי ווען סקומט צו אזא סארט היכי תמצא אז סדא אזוי מין ווייניג געלט אז סאיז א שאלה ווער זאל עס באקומען די אלמנה אדער די טעכטער, אוודאי וויל א מענטש ענדערש זיין אלמנה זאל האבן צו עסן ווי איידער די טעכטער די טעכטער זאלן גיין קלאפן ביי די טירן, אבער לענין הרווחה בתו עדיפא ליה ווען סאיז א אנדערע היכי תמצא ווען סדא געלט איבעריגע געלט ווען סרעדט זיך צו די אלמנה אדער די טאכטער ווער זאל זיין א גביר איז אוודאי וויל א מענטש איידער זיין טאכטער זאל האבן געלט זאל זיין א גביר כדי זאל קענען טון א גוטע שידוך ווי איידער זיין אלמנה איז על כל פנים בלייבן מיר מיט דעם זאגט רב ששת אז אזוי ווי די טאטע האט באקומען די מעשי ידיים די זעלבע זאך די יורשים באקומען אויכעט די מעשי ידיים פונעם טאכטער פונעם שוועסטער מתיב ר' יוסף פרעגט ר' יוסף א קשיא פון אונזער משנה מיר האבן געזען ביי אונזער משנה מעשה ידיה ומציאתה אף על פי שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין פשט אזוי די משנה האט דאך גערעדט אז טאמער קנס טאמער מ'איז געווען שולדיג קנס פארן טאטן און די טאטע געשטארבן גייט די קנס צום טאכטער אבער די משנה האט געזאגט מעשי ידיים איז אנדערש מעשי ידיים איז ממש ממונות און ממילא טאמער לאמיר זאגן א מיידל האט געארבעט און איר בעלעבאס האט איר געדארפט באצאלן פשט די מעשי ידיים די געלט פון די מעשי ידיים האט מען געדארפט באצאלן און אזוי ווי מען האט געשמועסט מעשי ידיים גייט פארן טאטן פשט בעצם די בעלעבאס האט געדארפט באצאלן די מיידל'ס טאטע אבער וואס די טאטע איז יעצט געשטארבן איז אויף דעם האט די משנה געזאגט אז די געלט וואס מען איז געווען דא שולדיג פארן טאטן גייט אריבער צו די יורשים, די יורשים ירש'ענען דער געלט, איז לכאורה זאגט ר' יוסף קען מען מדייק זיין פון אונזער משנה, טעמא דבחיי האב הא לאחר מיתת האב לעצמה, לכאורה איז משמע דא אז די איינציגסטע סיבה פארוואס די יורשים ירש'ענען די געלט איז ווייל היות וואס די געלט איז נאך געווען א חוב בחייו פון טאטן, היות וואס די מיידל האט נאך געארבעט בחייו פון טאטן, איז א חוב וואס איז נאך געווען בחייו פון טאטן, ירש'ענען די יורשים, אבער געלט וואס די מיידל העט מאכן שפעטער נאך די טאטע געשטארבן, טאמער די מיידל גייט צוריק אין ארבעט אריין און מאכט געלט, איז לכאורה די נייע געלט איז אנדערש, די נייע געלט בלייבט יא ביי איר, די נייע מעשי ידיים גייט נישט צו די יורשים, און מאי לאו נאך מער זאגט ר' יוסף, אוודאי רעדט זיך די משנה ביי אן אופן בניזונת אז די ברודערס האלטן איר אויס, ווייל אזוי שטייט דאך אין די כתובה אז די ברודערס דארפן איר אויסהאלטן, און פון דעסטוועגן שטייט דא קלאר אין די משנה אז די מעשי ידיים אירע באלאנגט פאר זי, ס'גייט נישט צו די יורשים, איז א קשיא אויף רב ששת, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל די משנה רעדט זיך בשאינה ניזונת, אז די ברודערס האלטן איר נישט אויס, ווייל די טאטע האט נישט איבערגעלאזט קיין ירושה, און אז די טאטע האט נישט איבערגעלאזט קיין ירושה, איז נישט דא פון ווי איר אויסצוהאלטן, איז פארשטייט זיך אז די ברודערס האלטן איר נישט אויס, פארשטייט זיך זיי באקומען נישט איר מעשי ידיים. איי פרעגט די גמרא, וואס די חידוש? אי בשאינה ניזונת, מאי למימרא, וואס איז די חידוש בכלל? און ווי די גמרא גייט דא אויפווייזן דאס וואס אונז האבן מיר פריערט אויסגערעדט, אז אפילו די טאטע אליין, טאמער די טאטע האלט נישט אויס זיין אייגענע טאכטער, קען ער נישט צונעמען איר מעשי ידיים ווייל ער קען נישט טאנצן אויף ביידע חתונות. און דא זעען מיר דא, אפילו למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך, אפילו לויט די מאן דאמר אז א באלעבאס קען זאגן פאר זיין עבד כנעני, דו ארבעט פאר מיך און איך האלט דיך נישט אויס, איז אבער יעדער מודה הני מילי בעבד כנעני, דאס איז נאר בעבד כנעני דלא כתיב ביה עמך, וואס ביי עבד כנעני שטייט נישט עמך, אבל עבד עברי, דכתיב ביה עמך ביי עבד עברי שטייט כי טוב לו עמך, איז פשט אז דער עבד עברי דארף עסן מיטן בעל הבית, דארף טרינקען מיטן בעל הבית, דארף זיין צוזאמען מיטן בעל הבית, איז לא, ביי א עבד עברי קען נישט א בעל הבית זאגן פאר זיין עבד עברי דו ארבעט און איך האלט דיך נישט אויס, נישט דא אזא זאך מוזט אים אויסהאלטן, איז כל שכן בתו, אוודאי און אוודאי א מענטש'ס טאכטער, פשט ס'נישט דא אזא זאך א מענטש זאגט פארן טאכטער סיי איך האלט דיך נישט אויס און סיי איך נעם דיין מעשה ידיים נישט דא אזא היכי תמצא, איז אוודאי און אוודאי ביי די ברידערס איז נישט דא אזא היכי תמצא, פשט מה דאך ביים טאטן וואס ביי די טאטע איז דאך די מעשה ידיים זיינע מדאורייתא, פון דעסטוועגן טאמער ער האלט איר נישט אויס באקומט ער נישט די מעשה ידיים, כל שכן די ברידערס, וואס די ברידערס מעשה ידיים, די גאנצע שאלה דא איז סך הכל א דרבנן'דיגע שאלה, איז אוואדע און אוואדע אז זיי האלטן איר נישט אויס, באקומען זיי נישט איר מעשה ידיים. איז וואס איז די חידוש פון די משנה? ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר עולא, זאגט רבה בר עולא, לא נצרכה אלא להעדפה, פשט ס'יא דא א חידוש אין די משנה, די משנה רעדט פון העדפה, העדפה מיינט א מיידל וואס מאכט אסאך געלט, סאך מער וויפיל אירע מזונות זענען, וואס ביי אזא אופן, ווען ס'איז דא א טאטע, איז א טאטע וואס האט א טאכטער וואס מאכט אסאך געלט, קען יא זאגן פארן טאכטער איך האלט דיר נישט אויס, און געב מיך די געלט, יעצט פארשטייט זיך ער קען נישט צונעמען איר גאנצע געלט, ווייל זי דארף דאך פון ערגעץ לעבן, אבער ער קען זאגן די העדפה, די איבעריגע געלט, פשט קויף דיך עסן, און די איבעריגע געלט געב פאר מיך, און דאס איז נאר דא ביי א טאטע, אבער ביי ברידערס איז דא די חידוש אין די משנה, ביי ברידערס איז נישט אזוי, אז טאמער די ברידערס האלטן איר נישט אויס, ווייל דער טאטע האט נישט איבערגעלאזט קיין ירושה, קענען די ברידערס נישט יעצט קומען זאגן געב מיך די העדפה אזוי ווי דו פלעגסט געבן פארן טאטן, ניין, עטס האלט זי נישט אויס, באקומט עטס נישט די העדפה. איז על כל פנים, די גאנצע קשיא וואס רב יוסף האט געפרעגט פון אונזער משנה, איז נישט קיין קשיא. אמר רבא, און ממילא זאגט רבא איך פארשטיי נישט, גברא רבה כרב יוסף לא ידע דאיכא העדפה וקמותיב תיובתא, רב יוסף האט נישט געקענט אליין אויסטראכטן די תירוץ, ער האט נישט געוואוסט די דין פון העדפה, וואס עפעס בכלל וואס האט ער געטראכט, וואס איז געווען זיין קשיא פון די משנה? וואסערע ראיה האט ער געוואלט ברענגען פון די משנה? אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אנדערש, דו האסט נישט פארשטאנען רב יוסף'ס קשיא. רב יוסף'ס קשיא אויף רב ששת איז געווען אן אנדערע קשיא. ער האט געהאט א דיוק פון אונזער משנה בפירוש, נישט ווי רב ששת, אז וואס? רב יוסף מתניתין גופא קשיא ליה. די משנה אליין איז אים שווער געווען אז וואס? דקתני, ווייל מען האט דאך געלערנט ביי אונזער משנה מעשה ידיה ומציאתה, אף על פי שלא גבתה, אז די מעשה ידיים מיט איר מציאות אפילו זי האט נישט גובה געווען גייט פאר די ברידערס גייט פאר די יורשים איז זאגט רבא מציאתה ממאן גביא ווי קומט דא אריין מציאות? מציאות א מציאה וואס א מיידל טרעפט א מיידל טרעפט עפעס אויפן גאס איז ווי קומט דא אריין גביה מען דארף עפעס גובה זיין זי האט דאך עס געטראפן נאר וואס דען אלא לאו הכי קאמר נאר וואס דען די משנה האט אונז טאקע געוואלט דא זאגן א געוואלדיגע חידוש אז מעשה ידיה כמציאתה, אז די מעשה ידיים פון א מיידל איז פונקט ווי אירע מציאות, אז וואס? אז מה מציאתה בחיי האב לאב, לאחר מיתת האב לעצמה, אזוי ווי די מציאות וואס א מיידל טרעפט א מיידל טרעפט א מציאה איז בחיי האב ווען די טאטע לעבט גייט עס טאקע פארן טאטן, אבער נאך די טאטע שטארבט איז יעדער מודה די מיידל קען עס אליין האלטן און זי דארף עס נישט געבן פאר די ברידערס פארוואס? און ווי רשי רעדט אויס, ווייל בעצם מן התורה דארף עס בכלל נישט גיין פארן טאטן, פארוואס גייט עס פארן טאטן? ווייל חזל האבן גוזר געווען אז א מציאה וואס א מיידל טרעפט זאל גיין פארן טאטן משום איבה, משום איבה איז טייטש ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט די טאטע בעצם מוז נישט אויסהאלטן זיין טאכטער, ער קען זאגן פארן טאכטער דו ארבעט אויף די געלט און מאך די געלט און וועסט דיך אליין אויסהאלטן, איז היות וואס חזל האבן געוואלט בכל זאת די טאטע זאל יא אויסהאלטן די טאכטער, האבן חזל מתקן געווען אז טאמער זי טרעפט א מציאה זאל עס גיין פארן טאטן, ווייל אז נישט קען זיין דער טאטע עט זיך אויפרעגן אויף איר עט איר נישט וועלן אויסהאלטן, האט מען מתקן געווען מציאות פארן טאטן, יעצט ביי די ברודערס איז נישט דא דער חשש, ווייל די ברודערס מוזן איר אויסהאלטן, ס'איז א תנאי כתובה, ס'ליגט אין די כתובה אז מען מוז איר אויסהאלטן פון דער טאטע'ס געלט, און ממילא דאס איז קלאר אז חזל האבן נישט מתקן געווען אז איר מציאות זאל גיין פארן ברודערס, און ממילא דאס איז מען מדייק פון די משנה, אז אזוי ווי די מציאות גייט נישט פאר אירע ברודערס גייט נישט פאר די יורשים נאך די טאטע שטארבט, אף מעשה ידיה נמי בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה, די זעלבע זאך מעשי ידיים, גייט אויך צו זי אליין נאך די טאטע שטארבט ס'גייט נישט צו די יורשים, שמע מינה, איז פון אונזער משנה טאקע דא א קלארע ראיה, דלא כרב ששת, אז די מעשי ידיים גייט נישט צו די יורשים, די מעשי ידיים קען די מיידל אליין האלטן, זאגט די גמרא, איתמר נמי, מ'האבן אזוי אויך געלערנט אמר רב יהודה אמר רב, בת הניזונת מן האחין, מעשה ידיה לעצמה, רב יהודה אמר רב זאגט טאקע קלאר אז די מעשי ידיים פון די מיידל וואס די ברודערס האלטן איר אויס, גייט צו זי אליין ס'גייט נישט צו די ברידערס, זאגט די גמרא יעצט אמר רב כהנא מאי טעמא, ווי איז דא א מקור מן התורה טאקע אז די ברידערס באקומען נישט די מעשי ידיים ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט מן התורה באקומט די טאטע דאס יא, איז אפשר איז ער מוריש אויך די זכות פאר די ברידערס, איז דא זאגט רב כהנא ס'דא א מקור אז ס'איז נישט אזוי, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם,

זאגט רבה ניין, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל עס קען זיין די פסוק רעדט נישט פון מעשי ידיים, נאר די פסוק רעדט פון אנדערע זאכן, ואימא בפיתוי הבת וקנסות וחבלות הכתוב מדבר, קען זיין די פסוק רעדט פון די קנס וואס מען צאלט ווען מען איז מאנס א מיידל, אדער ווען מען איז מפתה א מיידל, וואס נארמאל די קנס גייט פארן טאטן, איז דא זאגט דער פסוק מען פארירש'נט נישט די זכות פאר די זינען, די זעלבע זאך טאמער איינער קלאפט אן א מיידל די ביינער, איז דארף מען באצאלן פארן טאטן דאס איז די חבלות, איז דאס פארירש'נט מען נישט פאר די זינען, דאס גייט צו די מיידל אליין, אבער קען אוודאי זיין אז מעשי ידיים, וואס מעשי ידיים איז א זאך וואס איז זייער א אפטע זאך, און די ברודערס זענען דאך מפרנס די שוועסטער דא, קען זיין די מעשי ידיים גייט יא פארן ברודערס, זאגט רבה נאך מער, וכן תנא רב חנינא איך האב אויך א ברייתא וואס שטייט אזוי קלאר בפיתוי הבת וקנסות וחבלות הכתוב מדבר אז די פסוק איז נישט ממעט מעשי ידיים נאר ס'איז ממעט קנסות און חבלות, פרעגט די גמרא דרך אגב, חבלות צערא דגופא נינהו, ווי קענסטו זאגן אז חבלות גייט פארן טאטן אז איינער קלאפט אן א מיידל די ביינער גייט עפעס די געלט פארן טאטן? ס'גייט פאר די מיידל אליין מ'האט דאך איר מזיק געווען, אמר רבי יוסי בר חנינא, ער רעדט נישט פון קיין געהעריגע חבלות, נאר שפצעה בפניה, אז מ'האט איר געקלאפט אויפן פנים, וואס ווען מ'קלאפט א מיידל אויפן פנים ווערט זי ווייניגער ווערד, און א טאטע האט דאך א זכות צו פארקויפן זיין טאכטער פאר א דינסט, און יעצט אז זי איז ווייניגער ווערד האט מען גע'מזיק'ט פארן טאטן, איז יא די היזק גייט יא פארן טאטן, איז די זכות פאריארשנט ער נישט פאר די קינדער, אבער זאגט רבא אז די מעשי ידיים קען אוודאי זיין אז מ'פאריארשנט יא פאר די קינדער. און למעשה א מחלוקת טאקע צווישן רב כהנא און רבא צו מען קען ארויסלערנען פון דעם פסוק אז א טאטע איז נישט מוריש די מעשי ידיים אדער מען קען עס נישט ארויסלערנען פון די פסוק, זאגט אונז די גמרא, אמר רב זירא, אמר רב מתנה אמר רב, ואמרי לה, און ס'דא וואס זאגן אמר רבי זירא, אמר רב מתנה אמר רב וואס איז די חילוק צווישן רב זירא און רבי זירא, איז ווי רשי זאגט רב זירא איז ווען רב זירא האט נאך געוואוינט אין בבל, און רבי זירא איז נאך ער איז ארויף קיין ארץ ישראל און ער האט געקריגן סמיכה האט מען אים גערופן רבי זירא במילא איז דא דא צוויי לשונות צי רב זירא האט עס געזאגט אלץ רב זירא נאך אין בבל צי אלץ רבי זירא אין ארץ ישראל על כל פנים זאגט רבי זירא נאך פון רב אז בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה אז די מעשה ידיה גייט יא צו זי פשט דער טאטע פאריארשנט עס נישט פאר די ברידערס דכתיב, ער דרשנט פונקט ווי רב כהנא האט געדרשנט, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, אותם לבניכם, אז עבדים קען מען פאריארשענען פאר די קינדער, אבער ולא בנותיכם לבניכם, מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו, א מענטש קען נישט מוריש זיין די מעשי ידיים פונעם טאכטער פאר זיינע זונען. זאגט די גמרא, אמר ליה אבימי בר פפא, האט אבימי בר פפא געזאגט, שקוד אמרה, דער שקדן האט עס געזאגט. זאגט די גמרא, שקוד מנו שמואל, הא רב אמרה, שמואל ווערט גערופן שקדן, ווי רשי זאגט אז ביי ממונות איז די הלכה ווי שמואל ווערט ער גערופן שקדן, אבער אונז זעמער דאך דא אז רב האט עס געזאגט, פארוואס זאגט רב אבימי בר פפא אז שמואל האט עס געזאגט? ענטפערט טאקע די גמרא אימא אף שקוד אמרה אז שמואל האט עס אויך געזאגט פשט שמואל איז אויך מסכים צו רב אז די מעשי ידיים גייען נישט אריבער צו די ברידערס, זאגט די גמרא, אמר מר בר אמימר לרב אשי, הכי אמרי נהרדעי, הלכתא כוותיה דרב ששת, אז די הלכה איז ווי רב ששת אז די ברידערס קריגן יא די מעשי ידיים, רב אשי אמר הלכתא כוותיה דרב, די הלכה איז ווי רב אז די ברידערס קריגן נישט די מעשי ידיים, פירט די גמרא אויס, והלכתא כוותיה דרב, אז די ברידערס קריגן נישט די מעשי ידיים אפילו ווען זיי האלטן איר אויס. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי, די משנה דא גייט דא רעדן פון די כתובה געלט וואס א מאן קומט פאר זיין פרוי, וואס ווי רשי רעדט אויס אין די משנה,

גענומען קידושין פאר זיין טאכטער, זיין טאכטער איז אן ארוסה, און דער מאן האט איר גע'גט. שפעטער אירסה, ער האט געמאכט זיין טאכטער א כלה נאכאמאל, זי איז אן ארוסה, דער טאטע האט גענומען קידושין פאר איר, ונתארמלה, און דער צווייטער מאן איז געשטארבן, וואס ביי ביידע אופנים באקומט דא די טאכטער כתובה, איז דער דין איז כתובתה שלו, דער טאטע באקומט דא די כתובה, פארוואס אזוי ווי די מעשי ידיים גייט פארן טאטן, איז אויך די כתובה גייט פארן טאטן, וואס איז אבער טאמער זאגט די משנה, השיאה וגירשה, די טאטע האט איר חתונה געמאכט, נישט געמאכט אן ארוסה, נאר א נשואה, זי האט ממש חתונה געהאט, און די מאן האט איר גע'גט, און שפעטער א צווייטע מאל, השיאה ונתארמלה, די טאכטער האט חתונה געהאט א צווייטע מאל, און זי איז געווארן אן אלמנה, פארוואס האט מען געדארפט אנכאפן די ערשטע מאל גע'גט די צווייטע מאל א אלמנה, עמיר זעהן אין די גמרא אז ס'איז לאו דווקא, אבער אזוי כאפט אן די משנה די ציור, אבער פשט, דא איז אויך דא צוויי מענער, אבער דא געווען א חתונה, איז דא כתובתה שלה, ביידע כתובות באקומט זי, און נישט די טאטע, פארוואס? ווייל ברגע וואס א מיידל האט חתונה גייט זי אינגאנצן ארויס פון רשות פון טאטן, און מילא באקומט די טאטע מער נישט איר כתובה, זי באקומט עס אליין. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט הראשונה של אב, אז די ערשטע כתובה, פשט די כתובה פון די ערשטע מאן גייט יא פארן טאטן, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, משהשיאה אין לאביה רשות בה, ניין, ברגע וואס די טאטע האט איר חתונה געמאכט, האט שוין די טאטע אינגאנצן גארנישט מיט איר, און מילא באקומט זי ביידע כתובות. וואס איז די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יהודה עמיר זעהן אין די גמרא, זאגט יעצט די הייליגע גמרא, קודם איז די גמרא דן אויף די נקודה פארוואס די משנה האט אנגעכאפט א ציור אז די מיידל האט חתונה געהאט און זיך גע'גט, חתונה געהאט און געווארן אלמנה, פארוואס האט מען נישט געקענט אנכאפן אז ביי ביידע אופנים האט מען איר גע'גט אדער איז זי געווארן אלמנה צוויי מאל, פארוואס האט מען געדארפט טוישן, גע'גט און שפעטער אלמנה, זאגט די גמרא ווייל די משנה האט אונז געוואלט לאזן הערן א חידוש דרך אגב אז וואס? אז טעמא דהשיאה וגירשה השיאה ונתארמלה, אבל נתארמלה תרי זימני תו לא חזיא לאינסובי, פשט אזוי, די משנה האט געהאלטן אז טאמער א פרוי ווערט א אלמנה צוויי מאל, טאר זי מער קיינמאל נישט חתונה האבן, זי ווערט גערופן א פרוי א קטלנית, א פרוי וואס הרג'עט אירע מענער, ווייל מען זעהט זעהסט זיך צוויי מאל זענען איר מענער געשטארבן איז א סימן אירע מענער שטארבן, טאר שוין א דריטע מאן קיינמאל נישט חתונה האבן מיט איר, און דערפאר האט די משנה אנגעכאפט א ציור פון קודם גירשה און שפעטער נתארמלה, ווייל ווען די משנה וואלט אנגעכאפט א ציור אז זי איז צוויי מאל א אלמנה, וואלט געווען א גרויסע טראגעדיע, וואלט די פרוי מער נישט געקענט חתונה האבן, און מילא די משנה האט נישט געוואלט אנכאפן א טראגישע אופן, אוודאי וואלט געווען די זעלבע דין, אבער די משנה האט נישט געוואלט אנכאפן אזא סארט טראגעדיע, איז ואגב אורחיה קא סתים לן תנא כרבי דאמר בתרי זימני הווי חזקה, וואס איז די חידוש פון די משנה? די חידוש פון די משנה איז אז די משנה דא האט סותם געווען ווי רבי, ווייל בעצם איז דא א מחלוקת צווישן רבי און רבי שמעון בן גמליאל ווען געשענט א חזקה נאך צוויי מאל אדער נאך דריי מאל? איז רבי האלט נאך צוויי מאל רבי שמעון בן גמליאל האלט נאך דריי מאל, ביי אונזער משנה זעהן מיר אז די משנה האלט ווי רבי אז נאך צוויי מאל איז שוין א חזקה, פשט נאך צוויי מאל וואס א פרוי ווערט אלמנה טאר זי מער נישט חתונה האבן א דריטע מאל, דאס איז די חידוש אין די משנה דרך אגב האט אונזער משנה געוואלט לאזן הערן אז די הלכה איז ווי רבי אז די משנה האט סותם געווען ווי רבי, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזעהן אין די משנה רבי יהודה אומר הראשונה של אב, א מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים, טאמער א טאטע האט חתונה געמאכט זיין טאכטער צוויי מאל, זאגט רבי יודא אז די ערשטע כתובה באלאנגט פארן טאטן, לויט די חכמים גייען ביידע כתובות צו די מיידל. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יודא, וואס איז די טעם פון רבי יודא? פשט, לכאורה ברגע וואס די טאכטער האט חתונה געהאט, איז זי א אייגענע מיידל, זי איז ארויס פון רשות פון טאטן, און וואס עפעס זאגט רבי יודא אז די טאטע באקומט די ערשטע כסובה? ענטפערט די גמרא, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב, פשט היות וואס בשעת אירוסין ווען די מיידל איז נאך געווען ביים רשות פון טאטן האט די טאטע זוכה געווען אין די כתובה, און ממילא יעצט אז זי האט שפעטער חתונה האלט ר' יהודה די טאטע דערלייגט נישט די כתובה, מה שאין כן די צווייטע מאל, וואס די צווייטע מאל איז שוין די מיידל סיי ווי סיי נישט אין די טאטע'ס רשות, דארט אוודאי באקומט די מיידל די כתובה. מתיב רבא, פרעגט רבא א קשיא אויף דעם תירוץ פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא רבי יהודה אומר, אז ר' יהודה אליין זאגט אז ראשונה של אב טאקע אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה די ערשטע כתובה גייט פארן טאטן אבער, ומודה ר' יהודה, ר' יהודה איז מודה, אז במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ואחר כך נישאת, שאין לאביה רשות בה, אז טאמער א טאטע האט געמאכט די טאכטער אן ארוסה, ער האט גענומען פאר איר קידושין, שפעטער איז די טאכטער געווארן א בוגרת, און אלס בוגרת האט די טאכטער חתונה געהאט, איז דא איז רבי יודא מודה אז די טאטע באקומט נישט די כתובה, לכאורה פארוואס? אמאי? הכא נמי לימא הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב, טאמער אלעס איז תלוי אין שעת אירוסין, איז בשעת אירוסין איז דאך די מיידל נאך געווען ביים טאטן, שפעטער איז זי געווארן א בוגרת, איז זאל מען דא אויך זאגן אז היות וואס בשעת אירוסין איז געווען ביים טאטן, איז באקומט די טאטע די כתובה, אלא נא זאגט טאקע די גמרא, נישט דאס איז געווען די תירוץ פון רבה רב יוסף, אלא איתמר הכי איתמר, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, הואיל וברשותו נכתבין, פשט אזוי, אוודאי די צווייטע כתובה וואס די פרוי באקומט, די כתובה בכתב, וואס די פרוי באקומט בשעת זי האט חתונה, איז אינגאנצן עוקר די ערשטע כתובה, ס'איז אינגאנצן עוקר די כתובה פון די אירוסין, און ממילא גייט מיך נישט אן וואו די מיידל איז געווען בשעת וואס זי איז געווארן א ארוסה, צו זי איז געווען ביים טאטן אין שטוב, צו זי איז מער נישט געווען ביים טאטן אין שטוב, ס'איז נישט נוגע, אפילו אז זי איז געווען ביים טאטן אין שטוב אלס ארוסה, באקומט נאכנישט די טאטע די כתובה, פארוואס? ווייל די נייע כתובה, די כתובה וואס מ'שרייבט ביים חתונה, די כתובה בכתב איז אינגאנצן עוקר די פריערדיגע כתובה נאר וואס ר' יודא האלט אז היות אבער וואס בשעת'ן שרייבן די כתובה גראד פארן חתונה איז די מיידל אויך געווען ביים טאטן אין שטוב דערפאר באקומט די טאטע די כתובה משא"כ די חכמים זאגן ניין ס'האט נישט צוטוהן ס'האט צוטוהן ווען מ'איז גובה די כתובה היות וואס די מיידל איז גובה די כתובה נאכן חתונה גייט עס צו זי אבער ר' יודא האלט נישט אזוי ר' יודא האלט אז בשעת'ן שרייבן די כתובה איז געווען ביים טאטן באקומט די טאטע די כתובה, פרעגט אונז די גמרא דרך אגב, ומיגבא מאימת גביא, פשט אזוי, די כתובה וואס די פרוי איז גובה, קען זי דאך גובה זיין פון די מאן אויך מנכסים משועבדים, פשט טאמער מען גייט צו די נכסים פון די מאן און מען זעט ער האט נישט קיין נכסים, קען מען בודק זיין וועלכע קרקע האט ער די לעצטע פארקויפט, טאמער ער האט פארקויפט די קרקע נאכדעם וואס ער האט געשריבן די כתובה, גייט די קרקע פארן פרוי, ווייל די קרקע איז געווען משועבד צום פרוי, איז די שאלה איז פון ווען הייבט זיך אן די שעבוד? פון די אירוסין, וואס דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן בעצם די חיוב כתובה, אדער פון די נישואין, וואס דעמאלטס האט מען אראפגעשריבן די כתובה, דאס איז דא די שאלה, ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא זאגט רב הונא אזוי, מנה מאתים מן האירוסין, די עצם חיוב כתובה פון מנה אדער מאתים ווענדט זיך ביי א בתולה אדער א בעולה האבן מיר שוין געזען, אבער די עצם כתובה די עיקר כתובה, די שעבוד הייבט זיך שוין אן ביים אירוסין, ותוספת מן הנישואין, טאמער דער מאן האט צוגעלייגט צו די מנה מאתים, ער האט אריינגעשריבן אין די כתובה נאך זאכן א מאן קען צולייגן צום כתובה, איז אויף די תוספת הייבט זיך אן די שעבוד הערשט פון די חתונה פון ווען מען האט געשריבן די כתובה, ורב אסי אמר, רב אסי קריגט זיך און ער זאגט אחד זה ואחד זה מן הנישואין, סיי די עיקר הכתובה און סיי די תוספת ביידע הייבן זיך אן פונעם נישואין. פרעגט די גמרא, ומי אמר רב הונא הכי, צו דען האט רב הונא געזאגט אז די מנה מאתים הייבט זיך אן ביים אירוסין, און די תוספת ביי די נישואין? והאיתמר האמיר געלערנט, הוציאה עליו שתי כתובות, אחת של מאתים ואחת של שלוש מאות. די מעשה דא איז אז א פרוי האט צוויי כתובות, איין כתובה האט זי פון איר מאן אויף צוויי הונדערט, א געהעריגע כתובה פון צוויי הונדערט זוז, שפעטער, אפאר חדשים שפעטער, האט איר מאן איר געגעבן א נייע כתובה פון דריי הונדערט זוז, לאמיר זאגן די כתובה פון צוויי הונדערט זוז האט מען געשריבן ניסן, און די כתובה פון דריי הונדערט זוז האט דער מאן געשריבן סיוון, ואמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט אזוי, באתה לגבות מאתים, גובה מזמן ראשון, שלש מאות גובה מזמן שני, זאגט רב הונא אזוי, די פרוי קען יעצט ניצן וועלכע כתובה זי וויל, אדער די אדער די, און יעדעס איינס האט א מעלה, די ערשטע האט א מעלה אז ס'איז געשריבן געווארן אפאר חדשים פריער, און ממילא אלע נכסים וואס די מאן האט געהאט ניסן, זענען משועבד פארן פרוי, מה שאין כן די צווייטע האט א מעלה אז ס'ווערט מער געלט, ס'איז דריי הונדערט זוז, אבער ס'האט אויך א חסרון, ווייל קען זיין אז צווישן ניסן און סיוון האט די מאן דערלייגט אסאך געלט, ער האט פארקויפט אסאך קרקעות, איז די אלע קרקעות וואס ער האט שוין נישט געהאט סיוון זענען נישט משועבד, און פארדעם זאגט רב הונא זי קען בוחר זיין, זי קען קלויבן אז זי וועט נוצן די ערשטע כתובה וועט זי האבן מער נכסים אפשר וואס זענען משועבד צו איר, אבער אז זי וועט נוצן די צווייטע כתובה וועט זיין מער געלט, ס'איז תלוי אין די מצב, ווענדט זיך וועלכע לוינט זיך בעסער, יענע קען זי נוצן. פרעגט די גמרא. ואם איתא, און טאמער ביסט גערעכט דאס וואס דו האסט געזאגט אז רב הונא האלט אז די מנה מאתים איז די מאן זיך משעבד ביים אירוסין און די תוספת כתובה ביי די נישואין, איז וואס זעהן מיר דא? וואס האלט רב הונא? אז ווען א מענטש איז זיך משעבד צוויי מאל, פשט אזוי ווי ביי די אירוסין ביי די נישואין, איז די ערשטע שעבוד בלייבט, און די צווייטע לייגט זיך הכל צו מער אויף די ערשטע, פשט די פרוי איז נישט מוותר אויף די ערשטע, ס'קומט נאר צו ביים צווייטן, איז אויב אזוי זאג די זעלבע זאך דא זאגט די גמרא, תיגבי מאתים מזמן ראשון, ומאה מזמן שני, זאל די פרוי קענען נוצן די ערשטע כתובה צו גובה זיין צוויי הונדערט, און שפעטער וועט זי נוצן די צווייטע אויף די איבעריגע הונדערט. פארוואס זאגט דא רב הונא אז זי דארף זיך קלויבן אדער די אדער די? זאג אזוי ווי פריער, אז צוויי הונדערט וועט זי נוצן פון די ערשטע און די איבעריגע הונדערט פון די צווייטע. זאגט די גמרא ניין, ווייל ולטעמיך לויט דיר, תיגבי חמש מאות כולם, מאתים מזמן ראשון תלת מאה מזמן שני, זאגט די גמרא זאג נאך בעסער, זאגט די פרוי וואס האט צוויי כתובות זאל קענען נוצן ביידע, און נישט נאר זאל קענען נוצן ביידע זאל קענען גובה זיין פֿינף הונדערט, צוויי הונדערט פון די ערשטע, דריי הונדערט פון די צווייטע, פארוואס זאגסטו נישט אזוי? אלא חמש מאות מאי טעמא לא גביא, פארוואס ביסטו מודה אז זי קען נישט גובה זיין פֿינף הונדערט, ווייל כיון דלא כתב לה, צביתי ואוסיפית לך תלת מאה אמאתים, היות וואס ס'שטייט נישט אין די צווייטע כתובה אז איך לייג צו דריי הונדערט אויף די צוויי הונדערט, שטייט נישט אזוי, שטייט נאר א נייע כתובה פון דרײַ הונדערט, איז פשט אז נישט ער לייגט צו דרײַ הונדערט אויף די צוויי הונדערט, נאר הכי קאמר לה די מאן מיינט צו זאגן, אי מזמן ראשון גביאת גביא מאתים, אי מזמן שני גביאת גביא תלת מאה, פשט די צווייטע כתובה איז כאילו על תנאי, די די מאן זאגט פארן פרוי אז דו ווילסט, נוץ די צווייטע, ס'ווערט מער, אבער דו'סט פארלירן די שעבוד, אדער נוץ די ערשטע, נוץ די אלטע שעבוד, דו'סט האבן ווייניגער, אבער ביידע קענסטו נישט נוצן, ווייל די צווייטע איז גארנישט מוסיף אויף די ערשטע, ס'איז א נייע שטר, אדער דעיע אדער דעיע, און ממילא זאגט די גמרא הכא נמי, היינו טעמא דלא גביא, מדלא כתב לה אוסיפית לך מאה אמאתים, אחולי אחילתיה לשעבודא קמא, פשט, דאס איז אויך די סיבה פארוואס די פרוי קען נישט גובה זיין צוויי הונדערט פון די ערשטע און צולייגן א הונדערטער פון די צווייטע, ווייל נישט דאס שטייט אין די צווייטע, ווען ס'וואלט געשטאנען אין די צווייטע איך לייג צו א הונדערט אויף די צוויי הונדערטער, דעמאלטס טאקע קענסטו נוצן די צוויי הונדערט פון די ערשטע און הונדערט פון די צווייטע, אבער נישט דאס איז געווען די כוונה פון די מאן, די כוונה פון די מאן איז געווען אז אדער ביסטו מיר מוחל אויף די ערשטע און דו נוצט אינגאנצן די צווייטע, אדער נוץ די ערשטע אבער קענסט נישט נוצן צוויי הונדערט פון די ערשטע און אויך א הונדערט פונעם צווייטן, מה שאין כן, ביי א געהעריגע ציור, ביי א ציור וואס דער מאן האט סך הכל געשריבן איין כתובה, וואס דארט האט רב הונא געזאגט אז די מנה מאתים איז דא א שעבוד פון די אירוסין, און די תוספת איז דא א שעבוד פון די נישואין, איז דארט איז אוודאי אזוי, ווייל ווען מען שרייבט צו א תוספת אין די כתובה שרייבט מען אזוי אריין, מען שרייבט אין די כתובה אז חוץ פון די מנה מאתים וואס כ'האב זיך משעבד געווען ביים אירוסין, לייג איך דא צו א תוספת, איז דארט אוודאי זאגט רב הונא אז די תוספת הייבט זיך אן די שעבוד פון די חתונה, און די מנה מאתים הייבט זיך אן די שעבוד פון די אירוסין.